ליבע פריינט, וואס ליבער עולם וואס זיצט פאר מיינע אויגן דא, איך מוז אייך זאגן אז אין משך פון אן עטליכע יאהר האב איך געהאט, איך פלעג ווען איך פלעג פארן קיין ישראל פלעג איך מערסטענס זיין אין א האטעל אין חיפה, און דארט פלעגט אריין קומען צו מיר יצחק קארן וואס איך האב אים פריער נישט געקאנט, און ער האט גערעדט צו מיר וועגן א. א וועלטראט פון אידיש און נאך אזוינע פאנטאזיעס. דער אמת איז איך האב געהאלטן אז אידיש איז שוין אין אן אזא לאגע אז מען קען שוין גאר נישט נישט טוען פאר איר. מיר וועלן אויסלעבן שוין די יארן ווי עס איז און זעהן אפשר וועט משיח קומען. אבער דער דאזיגער מענטש וואס איז מסתמא אין מיינע יארן אדער ווער ווייסט אפשר איז ער יונגער אדער עלטער ער האט זיך ער האט זיך איינגעשפארט. אז מען קען יא טוען, און ס'איז אין א גרויסע מאס זיין פארדינסט וואס מיר האבן דא דעם דאזיגן עולם, און וואס ס'איז דא אן אינטערעס צו אידיש, און איך האלט אז מען דארף, איך דארף אים דאנקען פאר זיין אפטימיזם, פאר לערנען מיך. אז מען קען קיינמאל נישט וויסן פאראויס וואס די געשיכטע קען ברענגען. היינט צו טאג ווען מענטשן זאגן צו מיר וואס וועט זיין דער תכלית פון אידיש, אמאהל פלעג איך זאגן ס'איז שלעכט, היינט זאג איך מען קען קיינמאל נישט וויסן. צוויי טויזנט יאהר האט מען געהאלטן אידיש פאר א טויטע שפראך, מיט אמאהל אין וועלכע פופציג אדער זעכציג יאהר האט מען אויפגעלעבט די דאזיגע טויטע שפראך און זי לעבט היינט, אזוי שטארק, זי האט נאך קיינמאל נישט געלעבט מיט אזויפיל ענערגיע ווי זי לעבט היינט. אראמעיש האט מען דאך געוויס געהאלטן, אראמעיש איז דאך זיכער א טויטע שפראך, געקומען צו גיין א איד, משה דע לעאן האט אנגעשריבן דעם זוהר אויף אין אראמעיש, און ר'האט ווידער פאראייביגט די דאזיגע שפראך. אלע מענטשן וואס זענען אינטערעסירט אין קבלה מוזן מוזן ליינען מוזן ליינען דעם זוהר און מוזן קענען אראמעיש צו וויסן וואס דארטן טוט זיך אפ. אזוי אז מ'קען שוין באמת נישט וויסן וואס קען זיין, ס'קען אויפקומען נאך א יצחק קארן, אדער אפשר וועט ער הייסן משה ווייס, ווער ווייסט ווי ער וועט הייסן, און ווידער ברענגען עפעס אן אויפלעבונג. דעם רעפֿעראַט וואָס כ'האָב אָנגעשריבן ספּעציעל פֿאַר דער דאָזיקער פֿאַרזאַמלונג רוף איך פֿאַרוואָס ייִדיש? דאָס איז די פֿראַגע וואָס מע שטעלט מיר כּסדר. דאָס פֿרעגן מיך ייִדן וואָס זיי האַלטן פֿון העברעיִש, ייִדן וואָס זיי האַלטן אַז מע דאַרף זיך איבערהויפּט אַסימילירן. אָפֿט גויים פֿרעגן מיך די זעלבע פֿראַגע, וואָס האָסטו זיך צוגעטשעפּעט צו אַ טויטער זאַך, צו אַ קראַנקער זאַך? פארוואס דו וואלסט געקאנט שרייבן ענגליש און ס'איז אמת ס'וואלט נישט געווען אזוי גוט ווי מיין אידיש אבער ס'איז דאך דא רעדאקטארן כ'וואלט מיר אן עצה געטוען וויל איך אייך ענטפערן פארוואס אידיש אפט ווען איך קום אויף פארלעזונגען הער איך די פראגע פארוואס אידיש אנדערע פארמולירן די פראגע וויבאלד איר האלט זיך פאר א סקעפטיקער אין זין פון רעליגיע.

צו וואס גלויבן אין ציוניזם, ארץ ישראל, העברעיש, וויבאלד מיר זענען נישט הונדערט פראצענט זיכער אז דער רבונו של עולם האט זיך אנטפלעקט אויפן בארג סיני, געשפאלטן דעם ים, געשלאגן די מצריים מיט מכות, און אז ס'איז דא א לוין אין גן עדן און א שטראף אין גיהנום, צו וואס איבערהויפט פריוון אויפהאלטן דעם נאמען איד? זיך אומקערן א לאנד מיט אסאך צרות, ארומגערינגלט פון אלע זייטן מיט שונאים. דער אמת איז אז נישט איך קען זיי געבן א קלארן ענטפער וועגן אידיש, און נישט זיי קענען מיר ענטפערן וועגן זייער סארט אידישקייט. דער אמת איז אז די פראגע מיינע קען גיין ווייטער ווי אידישקייט,

איך דארף אייך נישט זאגן אז זענען דא א היבש ביסל מענטשן פון מיט דעם סארט פילאזאפיע, זיי לעבן אויס די יארן בלויז פאר זיך און זייער אייגענעם גענוס. אייגנטליך וואלט דאס געדארפט זיין די פילאזאפיע פון אלע צווייפלערס, און געוויס פון אלע אטעאיסטן. אבער מיר זעען דערביי אז מענטשן וואס באטראכטן זיך פאר פולשטענדיגע אגנאסטיקער, אדער פולשטענדיגע אטעאיסטן זענען גרייט צו ליידן און אפילו זיך אומצוברענגען פאר אלע סארטן וועלטליכע צילן. די קאמוניסטן אין רוסלאנד און אויף דער גאנצער וועלט זענען גרייט צו גיין אין פייער אריין פאר קאמוניזם. די פאשיסטן האבן זיך מקריב געווען פאר אזוינע מנוולים ווי היטלער און מוסאליני. ווייבער זענען גרייט אוועקצוגעבן זייערע בעסטע יארן אויפצוהאדעווען קינדער.

כאטש די מערסטע קינדער זארגן וועגן זיך אליין אדער וועגן זייערע אייגענע קינדער, נישט וועגן די אלטע טאטע מאמע. דער פאקט איז אז ס'האט נאכנישט געלעבט יענער פילאזאף וואס האט געקאנט געפינען א באזע פאר מענטשליכער אויפפירונג. פון א ראציאנעלן לאגישן שטאנדפונקט זענען אפשר גערעכט יענע וואס באגייען זעלבסטמארד אדער וואס פריוון כאפן אלץ פאר זיך

מוזן דורכמאכן די זעלבע ליידן וואס אלע אנדערע, און גאנץ אפט אפילו מער. זיי קענען פרעדיגן אז די צען געבאט זענען נישט מער ווי אן אויסטראכטעניש פון עפעס א איד וואס האט געלעבט מיט וועלכע פיר טויזנט יאר צוריק, אבער דאך זיי ווילן נישט מען זאל זיי בא'גנב'ענען, בארויבן, הרג'נען, אדער אפילו אפנארן. זיי ווילן נישט זיין קיין קנעכט ביי תקיפה. זיי פארלאנגען פון זייערע נאנטע א געוויסע מאס פון געטריישאפט און ליבשאפט. מ'קען זאגן אז אונזער סקעפטיציזם איז גילטיג און זעהט אויס קלוג ווילאנג מיר טראכטן וועגן אנדערע. ווען עס קומט צו אונז אליין האבן מיר פאדערונגען פון אנדערע, א באדערפעניש פאר א געזעלשאפט מיט סטאבילע געזעצן און א גלויבן אין עטיק, אלץ איינס צו די באזע איז א רעליגיעזע, א וועלטליכע,

אלע אנדערע לשונות. אין דעם דאזיגן לשון איז מיר גרינגער צו מאכן א וויץ. אין דעם דאזיגן לשון רעד איך צו דעם גאט וואס איך צווייפל אין זיין עקזיסטענץ. אין דעם דאזיגן לשון טראכט איך, שאף איך. אין דעם דאזיגן לשון צווייפל איך. אין דעם דאָזיקן לשון טראַכט איך וועגן ליבע, וועגן מײַנע עלטערן און אור-עלטערן, און אויך וועגן גאָט. אין דעם דאָזיקן לשון, ווי איך האָב געזאָגט, צווייפֿל איך. יאָ, גאָט. איך מעג צווייפֿלען אין מײַן לשון, צי גאָט האָט זיך יאָ באַוויזן צו דעם אָדער יענעם נביא, אָדער נישט באַוויזן. אָבער איך קאָן נישט גלויבן, אַז די וועלט, דער אוניווערס, איז נישט מער ווי עפּעס אַ פֿיזישער אָדער כעמישער צופֿאַל, אַ סאָרט ביג-בענג, א קאמישע באמבע, א קאסמישע באמבע וואס האט אויפגעריסן מיט צוואַנציק מיליאנען יאהר צוריק, און מיר אלע זענען א רעזולטאט פון דעם דאזיגן אויפרייס. ס'איז מיר, זאג איך, לייכטער צו גלויבן אין א באשעפער מיט א פלאן, מיט א ווילן, מיט חכמה און צוועק, ווי אין א בלינדע באמבע וואס קיין שום אסטראנאם קען נישט אויפקלערן פון וואנעט זי האט זיך גענומען און פארוואס זי האט אויפגעריסן. דער אמת איז אז די אטעאיסטן פארלאנגען פון מיר אויך גלויבן. גלויבן אין א בלינדער עוואלוציע. גלויבן אין פאקטן און כוחות וואס איז נישטא און ס'קען נישט זיין קיין שום באווייז פאר זייער עקזיסטענץ. איך טרייב נישט איבער ווען איך זאג אז דער מאדערנער אטעאיסט גלויבט אין מער ניסים וויפיל דער סאמע רעליגיעזטער מענטש. די מאדערנע קאסמאלאגיע אנטהאלט מער ניסים וויפיל ס'איז פאראן אין תנך, און די מעשיות וועגן בעל שם און אלע ביכער פון אלע רעליגיעס. זיי גלויבן אדער ווילן זיך איינרעדן אז א טינטער האט זיך אויסגעגאסן און די טינט האט אליין אנגעשריבן א ספר, א בוך. מיר אלע ווייסן אז די וויסנשאפטסלייט

וויל איך בעסער גלייבן אין א גאט מיט חכמה און בינה ווי אין א באנדע טעארעטיקער וואס בייטן זייערע טעאריעס ממש ווי הענטשקעס. ווען איך בין מיט מיר אליין פיל איך אז די געשיכטע פון אידן איז נישט עפעס א סאציאלאגישער און היסטארישער קאפריז, א טראגישער צופאל, א טעות פון דורות פאנאטיקער, נאר פארקערט א טייל פון א געטליכן פלאן. איך ווייס אז די מערסטע מענטשן שרייען אויס ווען זיי זענען אין א צרה א תפילה צו גאט, נישט צו פויערבאך אדער אפילו צו קארל מארקס. די גרעסטע אנטדעקער און ווייסער פון אלע צייטן, זענען געווען טיף רעליגיעזע מענטשן, אזוינע ווי ניוטאן און טאקע דער זעלבער דארווין, וואס אין אים האבן זיך אנגעהאנגען אלע ביליגע אפיקורסים. אלע מיינע ספיקות וואס האבן שייכות מיט רעליגיע זענען וועגן מענטשן און נישט וועגן גאט. איך קען לייכטער שלום מאכן מיט דעם געדאנק אז גאט האט זיך צו קיינעם נישט באוויזן, ווי שלום צו מאכן מיט דעם געדאנק אז ער איז איבערהויפט נישטא. די מערסטע רעליגיעזע פאנאטיקער האבן געבויעט זייער גלויבן אויף מענטשן, נישט אויף גאט. ס'איז איין טריט פון גלויבן אין גאט צו גלויבן אין זיין השגחה. אויב עלעקטראמאגנעטישע שטראלן קענען פליען הונדערט און זעקס און אַכציק טויזנט מייל א סעקונדע, אויב קאמפיוטערס קענען מאכן חשבונות אין איין מינוט וואס וואלטן געדויערט דעם מענטשליכן מח יארן. אויב א געשליפן שטיקל גלאז, א פריזמע, קען אונז ווייזן די כעמישע עלעמענטן פון די ווייטסטע שטערן און גאלאקסן, דאמאלס איז נישטא קיין שום סיבה נישט צו גלויבן אז גאט איז בכח צו האלטן חשבון וועגן יעדן איינעם פון אונז, וועגן זיינע גוטע און שלעכטע מעשים, אים ווייזן א וועג. אים פירן אין דער אדער יענער ריכטונג. אונזער צווייפל אליין זעט אויס צו זיין א טייל פון געטליכן פלאן. איך צ. אן צווייפל וואלט נישט געקאנט זיין קיין בחירה, קיין פרייער ווילן. מיר גלויבן און מיר צווייפלען גלייכצייטיג. מיר זענען גלייכצייטיג עגאאיסטיש און פול מיט אחריות. מיר זענען פארצווייפלט און דערשראקן. אבער גלייכצייטיג פול מיט האפענונג. מיר האבן מורא פארן טויט, און מיר ווייסן דערביי ערגעץ ווי אז דאס איז נישט אונזער לעצטער וועג. מיר פילן אפט אז מיר זענען גארנישט, און מיר ווייסן דערביי אז מיר זענען א טייל פון א גרויסן וויכטיגן פראצעס, א קאסמישן פלאן, א געטליכער שליחות. וויבאלד דער גורל פון אידן איז נישט עפעס קיין בלינדער צופאל, איז אויך אונזער גלות נישט עפעס געווען קיין הוילע טעות. מיר האבן געלעבט אין גלות טאפלט אזוי לאנג ווי אין ארץ ישראל, אדער מער נאך ווי טאפלט. אין גלות איז דער איד געווארן פאקטיש דאס וואס ער איז. ער איז געוואקסן גייסטיג. דא אין גלות האט ער איינמאל פאר אלעמאל אפגעווארפן די געצן דינסט, די געצן דינערישע רציחה. דא האבן מיר געשאפן די משנה, די גמרא,

איז א צופאל, און נישט אידיש איז א צופאל. אידיש, די שפראך פון בעל שם און פון רבי נחמן בראצלעווער, די שפראך פון רמ"א, פון ש"ך, פון ווילנער גאון, פון הלל צייטלין, פון אהרן צייטלין, פון אסאך אנדערע גרויסע אידישע דענקער. איך ווייס אז יענע וואס לאכן אויס אידיש און שפייען אויף אידיש, לאכן אויס דעם גלות איד. און זענען מבטל די מיליאנען מארטירער וואס האבן געלעבט און זענען אומגעקומען אין דער דאזיקער שפראך. דער פאקט וואס אידן האבן נאך צוויי טויזנט יאהר גלות אנגעהויבן זיך אומקערן קיין ארץ ישראל, אויפגעלעבט העברעאיש און געשאפן די אידישע מדינה איז אוודאי נישט קיין צופאל. נישט בלויז אידן ווייסן דאס, נאר אויך די גויים און אפילו אונזערע ערגסטע שונאים. איך האב געהערט אידישע פאליטישע מנהיגים ווארפן שמוץ אויף אידיש, טענה'ן אז דאס איז א וויסטער זשארגאן און אז מען קען נישט אין דעם דאזיגן קוידערוועלש אויסמושטירן די ריכטיגע סאלדאטן, שאפן די נויטיגע מיליטערישע אינסטיטוציעס. אבער איך בין ווייט נישט זיכער אז אונזער גורל פירט אונז אין די ריכטונג פון העכסטן מיליטאריזם. מיר לעבן איצט אין א פאזע ווען מיר מוזן זיין שטארק, אבער.

און די יעווסעקעס וואס האבן געפריווט איינשפאנען אידיש אין דעם וואגן פון עקסטרעמען האס און פון קאמוניסטישער דיקטאטור. מ'האט פארצייטנס אין העברעיש געדינט די אור-אלטע געצן, געברענט קינדער אין מולך, מ'האט אויך אין אידיש געזינגען לויב-לידער צו סטאלינען און זיינע משרתים. אבער ביידע, העברעיש און אידיש, האבן אפגעווארפן פון זיך די דאזיקע עבודה זרות. ס'איז נישט, זאג איך מיר, דער גורל פון אידן צו זיין כנענים אדער קאמוניסטישע תליונים. אסימילאציע און קאמוניזם זענען נישט אונזער וועג, נאר שטיינער אין אונזער וועג. שטרויכל שטיינער, ביטערע נסיונות. איך קען נישט וויסן וואוהין דער איד גייט, אבער מיין אינסטינקט זאגט מיר אז דער איד גייט גייסטיג בארג ארויף, נישט בארג אראפ. איך האב נישט און קען נישט האבן קיין שום באווייזן אז ס'איז אזוי, אבער איך פיל אזוי, און דאס פילן די מערסטע פון אונז, די מערסטע, אמווייניגסטן די מערסטע פון אונז וואס געפינען זיך אין דעם דאזיגן זאל. ווען מיר וואלטן געווען קליין וואלטן מיר נישט געהאט אזוינע גרויסע שונאים. און נישט דורכגעמאכט אזוינע שרעקליכע אומגליקן. דער איד האט קיינמאל נישט פארגעסן לשון קודש, ער האט נישט פארגעסן אראמעיש, און ער וועט אויך נישט פארגעסן אידיש. ווען איך בין מיט מיר אליין און פרואוו מאכן א חשבון, זאג איך מיר, דער איד איז נישט און קען נישט זיין אינגאנצן וועלטליך, און זיינע שפראכן זענען נישט אינגאנצן וועלטליך. דער איד איז געטליך, און געטליך זענען זיינע שפראכן. מיר האבן געהאט אסימילאטארן משומדים אין אלע צייטן אין אלע דורות. אונזערע אייגענע בונטארן האבן געשפעט אויס אונז און אונז גע'מסר'ט צו אונזערע שונאים. אונזער גאנצע געשיכטע איז באשטאנען פון אומצאליגע געפארן און קריזיסן. אונזער גאנצער וועג איז געווען איין גרויס געראנגל מיט כוחות פון טויט און פארלענדונג. די אידן אין ארץ ישראל לעבן היינט אין א קראטער פון א וואולקאן. די אידן אין גלות זענען נישט אין קיין בעסערן מצב. אומצאליגע שונאים ווארטן אויף אונזער מפלה. אבער ס'איז דא, גלויבן מיר, ערגעץ-וואו אן אויג וואס זעט אונזער יעדן צאפל פון גוף און גייסט. אונזערע שונאים מאכן דעם חשבון אן דעם באלעבאס. דערלויבט מיר חשובע חברים צוצוגעבן א פערזענליכע נאטע. מיין אייגענער וועג, ווי קליין און קורץ ער זאל נישט זיין, איז געווען און איז אן אויסטערלישער וועג. איך האב מיך קיינמאל נישט אידענטיפיצירט, נישט מיט די ארטאדאקסן און נישט מיט די רעוואלוציאנערן. איך האב נישט געקאנט און קען נישט זיין פארבונדן מיט קיינעם פון אונזערע פאליטיקער, רעכטע אדער לינקע, אבער איך האב אפט געהאט דאס געפיל אז מיין קליינער ביישטייער איז אויך נישט אינגאנצן עפעס א צופאל. דאס איז אמת וועגן יעדן איינעם פון אונז. איבער יעדן איינעם פון אונז וואכן כוחות וואס טרייבן אונז. מיר אלע האבן אונזערע נסיונות, אונזערע שטערונגען, אונזערע אינהיביציעס, אונזערע דערגרייכונגען. אונזער אייגענער וועג איז אפט פאר אונז א רעטעניש וואס בלויז די העכערע כוחות ווייסן זיין באשייד. חשוב'ע פריינט, איך וויל אייך דא געבן א קליינעם פראגמענט פון מיין מעמואר די משפחה, וואס איך פארעפנטליך אין פארווערטס. איך שילדער דארט מיינס א באזוך אין ווארשעווער ליטעראטן פאראיין, אויף טלאמאצקע דרײַצן, אין דער צייט ווען איך בין נאכנישט געווען דארט קיין מיטגליד נאר בלויז א גאסט. איך וויל אייך ליינען דעם דאזיגן פראגמענט. איך בין גיך פארביי דעם ערשטן זאל מיט זיינע ריחות וואס האבן פארשטארקט מיין הונגער, און בין אריין אין צווייטן זאל. דארט איז די לופט געווען ריינער און די טישן נישט אלע באזעצט. מען האט נישט געקאנט אריינקומען אין דעם דאזיגן זאל און נישט כאפן א בליק אויף פרץ'ס פארטרעט. ער איז דארט געשטאנען ווי לעבעדיג.

פאלט נישט אריין אין זומפ פון אסימילאציע. איך ווייס היינט אז די נאציס האבן חרוב געמאכט טלאמאצקע נומער דרײַצן, אלס וואס האט זיך דארט געפונען, אבער עפעס קען איך מיר נישט פארשטעלן אז דאס דאזיגע בילד איז מער נישטא. לכבוד פרילינג האט עמעץ געהאט געעפנט די טיר צום באלקאן וואס האט ארויסגעקוקט אויף דער לעשנע צום פשעיאזד און ווייט אראפ צו אן אלטער געביידע וואס האט מיט זיך פארגעשטעלט א קאזארמע, אדער אן אנדערע מיליטערישע אינסטיטוציע. פריער האבן דארטן געהערשט די רוסן, שפעטער די דייטשן און איצט די פאלאקן. ווי וואויל די דאזיגע דאס דאזיגע געביי איז געשטאנען ארומגערינגלט פון אלע זייטן מיט אידן און אידישקייט, איז עס געווען אזוי ווייט פון מיר ווי עס וואלט זיך געפונען אויף אן אנדער פלאנעט. דארטן האבן גויים געפירט זייערע גוי'אישע חשבונות, מיליטער, אמוניציע, מלחמה, אויפשטאנדן. א סאלדאט מיט א ביקס האט געהיטן פאר דעם טויער. אויב איך האב נישט קיין טעות, האט זיך דארט געפונען א מיליטעריש געריכט, וואו מ'האט גע'משפט דעזערטירן, שפיאנען, און אנדערע אזוינע פארברעכער און פאררעטער. דער געדאנק אז אין וועלכע צוויי אדער דריי יאר שפעטער וועל איך מיך דארפן שטעלן צום פריזיוו, האט שוין באצייטנס ארויסגערופן אין מיר א שוידער. איך בין ארויס אויפ'ן באלקאן און איינגעאטעמט די פרישע לופט. וואס האט געשטראמט אהער פון דער ווייסל פון פראגער וועלדל, פון די פעלדער און לאנקעס ארום ווארשע. איך האב נאך אלץ נישט געהאט קיין דאקומענטן, און וויוואויל מיינע אור-עלטערן האבן געלעבט אין פוילן וועלכע זיבן אדער אכט הונדערט יאהר, בין איך נאך אלץ געווען א פרעמדער אין דער דאזיגער מדינה, פאקטיש אין אלע לענדער פון דער וועלט. אבער איך האב געהערט צום אידישן ליטעראטן פאראיין, הגם די מיטגלידער האבן מיך נאכנישט געהאט אנערקענט, מיך נישט געקאנט פאקטיש. איך האב געהערט צו אים, צום ליטעראטן פאראיין, אין נאמען פון דער צוקונפט וואס איך האב געפלאנט און געגרייט. די דאזיגע שטאט, די גאסן, די פארבייגייער, די הייזער, די געוועלבן, די טראמווייען, די דראשקעס, די טעקסיס, האבן געזאלט זיין בילדער אויף מיין לייווענט. איך האב שוין דעמאלס געהאט באנומען אז זיין א שרייבער פון איין פאלק הייסט זיין א שרייבער פון אלע פעלקער. די הויפט זאך איז זיך נישט אפרייסן פון שטאם, דערציילן זיין געשיכטע, נישט פרואוון פארשענערן, צופוצן, אידעאליזירן, זיך צופאסן צו דער אדער יענער טעאריע, זיך שעמען מיט די אדער יענע מעשים, עפיזאדן, פיגורן. א ווארער שרייבער האב איך מיר געזאגט טאר נישט דינען קיינעם אויסער דעם אמת ווי ער זעהט אים און באנעמט אים. ס'זענען געווען צייטן ווען איך האב געוואלט זיין א שרייבער אויף העברעיש אבער איך האב שוין געהאט דאמאלס באשלאסן צו שרייבן אין דעם לשון וואס איך רעד און וואס עס רעדן דערין מיינע העלדן און העלדינעס. איך האב ערגעץ געהאט געליינט אז ווען דער אמעריקאנער דערפינדער עדיסאן, האט זיך אריינגעצויגן אין א ניי הויז און א נייע לאבאראטאריע, האט ער געזאגט אדער געשריבן אז ער איז קאפאבל צו מאכן איין וויכטיגע דערפינדונג יעדעס יאר און איין קלענערע דערפינדונג יעדן חודש. ווען איך האב דאס געליינט האב איך מיך געווינדערט ווי קען א מענטש האבן אזא זיכערקייט? אבער איך האב יענעם טאג געפילט עפעס אזוינס ווי עדיסאן. ס'האט זיך געהאט אנגעזאמלט אין מיר א שטראם וואס האט געמוזט פריער אדער שפעטער ארויסשפרודלען. די אלע יענע וואס האבן געווימלט אויף די דאזיגע גאסן זענען געווען מאטריאל פאר מיינע שילדערונגען און פאנטאזיעס, און נישט בלויז זיי אליין, נאר אויך די דורות פאר זיי. איך האב געהאט דאס אויסטערלישע געפיל אז איך קען ליינען זייערע געדאנקען, זייערע פארוועלעכצער, זייערע תאוות, פחדים, זייער יעדן קאפריז. ס'האט עקזיסטירט א מיסטעריעזער קאנטאקט

פאלש-משיח'ישע און אפילו עראטישע שטרעבונגען. דער אידישער שרייבער האט נישט געקאנט לעבן בלויז מיט דער געגנווארט, מיט דעם איצט, ווייל אונזער איצט, און אפילו אונזער וואו, איז ווייט נישט געווען סטאביל. אונזער איצט איז געווען, מער ווי ביי אלע אנדערע פעלקער, צונויפגעבינדן מיט דעם אמאל. אונזער טעריטאריע איז געווען און געבליבן אונזער זיכרון. מיר זענען געווען און מיר וועלן מסתמא בלייבן א פאלק פון ספר, א פאלק פון טינט און פען, א פאלק פון דעם ווארט. אונזער נאציאנאלער זיכרון איז געווען און געבליבן די איינציגע גאראנטיע פון אונזער עקזיסטענץ. איך קען נישט פאראויסזאגן דעם גורל פון אידן, דעם גורל פון אונזער ליטעראטור אין העברעאיש אדער אידיש. טיילמאל דאכט זיך מיר אז העברעאיש ווערט אלץ מער און מער די שפראך פון דער וועלטליכקייט און אז אידיש,

ער איז ווי די גמרא רופט אים די זויער טייג, שאור שבעיסה, דער זויער טייג פון דעם געטליכן געבעקס. מיר זענען דער שטאף פון דער מענטשליכער לאבראטאריע, דער מאטעריאל פון געטליכן עקספערימענט. די אידישע ליטעראטור קען נישט זיין עפעס אן אויך-ליטעראטור,